א פרייליכע חנוכה חשובע צוהערערס, מיר וועלן ווייטער לערנען די הלכות חנוכה. מחבר אין סימן תרע"א סעיף ג', נר שיש לו שתי פיות, א לעכט וואס האט צוויי עפענונגען און צוויי לעכער אריינצולייגן אין דעם א קנויט, אזוי געווען אין אמאלידיגע צייטן איז געווען א לעכט אין דעם איז געווען געהאט א לאך און אין דעם האט מען אריינגעלייגט די קנויט, די אויל איז געווען אין די כלי, ס'איז געווען אזא כלי וואס האט געהאט א לאך, וואס אין די כלי האט מען געהאלטן די אויל און פון דעם לאך איז ארויסגעשטעקט האט זיך ארויסגעשטעקט די קנויט, איז אויב די כלי האט צוויי לעכער דאס הייסט א פלאץ פאר צוויי קנויטן קען מען נר שיש לו שתי פיות עולה בשביל שנים ווערט גערעכנט פאר צוויי מענטשן, צוויי מענטשן קענען אנצינדן אין דעם יעדער איינער אין זיין אין איין לאך. זאגט דער מגן אברהם, אבער היינטיגע טעג וואס אונז צינדן אן יעדע נאכט נאך א לעכט זאל מען נישט נוצן אזא כלי פאר צוויי מענטשן, וויבאלד ס'וועט אויסזען ווי מען האלט ביי די צווייטע נאכט. זאגט די הייליגע מחבר סעיף ד', מילא קערה שמן, אויב ער האט אנגעפילט א טעלער מיט אויל, והקיפה פתילות, און ער האט עס אנגעפילט מיט קנויטן, אם כפה עליה כלי, אויב ער האט ארויפגעלייגט אויף דעם א כלי אז יעדע איין קנויט זאל זיין באזונדער, דאס הייסט זאגן א כלי וואס האט לעכער און יעדע קנויט שטעקט זיך ארויס פון א באזונדערע לאך, כל פתילה עולה בשביל נר אחד ווערט יעדע קנויט גערעכנט פאר איין לעכט. לא כפה עליה כלי, ער האט נישט ארויפגעלייגט אויף דעם א כלי וואס האט לעכער, און דאס הייסט צו זאגן אלע קנויטן זענען אזוי צוזאמען אדער קענען זיין צוזאמען, זענען נישט באזונדערט אפגעטיילט מיט א כלי, אפילו לנר אחד אינו עולה ווערט דאס נישט גערעכנט די אלע לעכט ווערן אפילו נישט גערעכנט פאר איין לעכט פאר אים לפי שהיא כמדורה ווייל ס'איז אזוי ווי איין גרויסע פלאם ס'הייסט נישט קיין לעכט ס'הייסט א מדורה. הגה זאגט די הייליגע רמ"א ולכן יש להיזהר וועגן דעם זאל מען זיין געווארנט להעמיד הנרות בשורה אז מען זאל אויסשטעלן די לעכט אין א שורה, ס'הייסט זאגן מ'זאל עס זאל נישט גיין איינס אריין איינס ארויס, ס'זאל זיין א שורה בשווה גראד ולא בעיגול נישט רינדעכיג, דהוי כמדורה, ווייל אויב ס'רינדעכיג אדער איינס אריין איינס ארויס ווערט עס זעט עס אויס ווי א ווי א פלאם. זאגט די הייליגע רמ"א ווייטער, ומותר להדליק בפטימות, מ'מעג אנצינדען א טשענדעלער, דאס הייסט אדער א מנורה, שקורין לאמפע, מאחר שכל נר מובדל הרבה מחבירו וויבאלד יעדע לעכט אפילו ס'איז א מנורה וואס אונז האבן מיר די היינטיגע מנורות אפילו ס'איז איין כלי וויבאלד יעדע איינס איז באזונדער איז אפגעשיידט פון די פון די אנדערע איז נישט קיין פראבלעם און דאס הייסט צו זאגן אפילו ס'איז א רינדעכיגע זאך קען מען עס אויך אנצינדען מיט דעם אפילו די לאמפ איז א רינדעכיגע אזוי ווי א לייכטער מעג מען אויך אנצינדען וויבאלד יעדע איינס איז אפגעזונדערט פון די אנדערע. און די מוטער איז אויף זאגט אז מען זאל אנפאנגען צו צינדען מיט די לעכט ווען ס'איז רינדעכיג זאל מען אנפאנגען צו צינדען מיט די לעכט וואס איז די נענטסטע צום טיר און נאכדעם זאל מען גיין צו די רעכטע זייט זאגט די זאגט די משנה ברורה אז ס'דארף זיין אפגעזונדערט וואס הייסט זאגן ווען מען צינדט מיט א לייכטער אדער א מנורה דארף עס זיין אפגעזונדערט א אצבע אדער זאל עס האבן מחיצות דאס הייסט זאגן ס'זאל זיין מחיצות ארום די די לעכט ארום די פלאם. זאגט די רמ"א ווייטער, ויזהרו מען זאל זיין געווארענט כשעושין נרות ווען מען מאכט די לעכט אפילו בשעווה אפילו מען מאכט עס מיט שעווה שאין לדבקן ביחד אז מען זאל עס נישט צאמקוועטשן דאס הייסט מען זאל עס זאל זיך נישט זיין צאמגעקוועטשט איין לעכט אפילו ס'איז ארומגענומען מיט שעווה די אנדערע לעכט וואס איז ארומגענומען מיט שעווה זאל מען עס נישט צאמקוועטשן ולהדליקן און אזוי אנצינדן דהוי כמדורה ווייל אויב אזוי איז עס אזוי ווי א פלאם. זאגט די רמ"א, אפילו בנרות של שבת ויום טוב יזהרו שלא לעשות כן, אפילו די לעכט פון שבת און יום טוב זאל מען אכטונג געבן אז מען זאל עס נישט טון צאמקוועטשן אזוי מיט די שעווה צו איינס. דער הייליגער באשעפער זאל העלפן יעדע איינער פון ענק זאל האבן א לעכטיגע פרייליכע חנוכה, און מען זאל שוין אלע זוכה זיין צום גאולה שלימה במהרה בימינו אמן, מען וועט נעקסטע וואך ווייטער לערנען.